צו די באקאנטע קשיא פון די בית יוסף וואס די בית יוסף פרעגט פארוואס איז נס חנוכה פארוואס האלט מען חנוכה אכט טעג די ערשטע טאג איז נישט געווען קיין נס האט מען נאר געהאלטן זיבן טעג זאגט ר' אביגדור א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך פארוואס גיבט דער אייבערשטער אונז א נס? דער אייבערשטער געבט אונז ניסים צו ווייזן די ליבשאפט די אמונה, עס איז אזויווי א אינדזשעקשאן, דער אייבערשטער קען מאכן אז אנשטאטס מען טרעפט דארטן א קליינע קליינע פך שמן וואס אינעווייניג איז דא אביסעלע אויל, און מאכן א נס אז עס זאל ברענען די גאנצע טאג, קען דער אייבערשטער מאכן אז פאר מען האט ווען מען האט באהאלטן ווען מען האט באהאלטן.

אבער עס גייט זיין א קליינע קליינע קריגל וואס איז אפילו קוים גענוג פאר איין טאג, און פון דעם גיי איך מאכן א נס עס זאל זיך האלטן פאר אכט טעג. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער זאגט, רבי איד, רבי איד, איך וויל דיך געבן א אינדזשעקשאן דא, איך קען עס מאכן א אנדערע וועג, איך קען עס מאכן מיליאנען אנדערע וועג, אבער איך וויל עס מאכן דווקא די פאניעסט וועג, איך וויל עס דווקא מאכן די מערסטע נישט נאטורליכע וועג, פארוואס? דארפסט וויסן איך האב דיך אזוי שטארק ליב, דארפסט וויסן ס'איז דא אמונה, שלא בדרך הטבע. ס'איז נישט די נארמאלע וועג, ס'איז דיך צו לערנען רבי איד האב אמונה, ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, ס'איז דא א באשעפער וואס דו קענסט רעדן צו אים, ס'איז דא א באשעפער דו קענסט בעטן פון אים,

וויאזוי ווייז איך דיך וויאזוי ווייז איך דיך אז איך האב דיך אזוי שטארק ליב? מיט דעם וואס איך נעם א זאך און איך דריי עס אויס איך וואלט דיך געקענט געבן אויל אויף אזוי אסאך וועגן און איך גיי עס מאכן אין א ספעציעלע וועג צו ווייזן אז איך האב דיך אזוי שטארק ליב. סאו וועגן דעם דארף מען די גאנצע יום טוב די גאנצע חנוכה איז איין שטיק אמונה פאר אכט טעג זאל א איד טראכטן קוק וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט אונז יעדן טאג האט אונז געגעבן א אינדזשעקשאן פון לאוו, א אינדזשעקשאן פון אמונה, און דאס האט ער געגעבן שוין די ערשטע טאג, פון די ערשטע טאג און ווייטער איז געווען אלעס גאנץ גאנץ חנוכה איז איז א צייט צו דאנקען און צו לויבן און צו עפרישיעיטן די נס וואס וואס מען האט געמאכט, שטעל פאר די שמחה וואס אידן האבן געהאט דעמאלס אין יענע צייטן, קענסט דיך פארשטעלן? מ'איז געקומען די נעקסטן טאג אינדערפרי און געזאגט אך, ווי אזוי גייען מיר צינדן די מנורה היינט? מ'האט זיך שוין געזארגט, מ'האט געמאכט טעלעפאנען און זוכן און מאכן און דאס, יעדע, און ס'ברענט און ס'ברענט, שטעל דיך פאר מ'שטייט אויף די צווייטע טאג אינדערפרי, וואס? ס'ברענט נאכאלץ? אך, אקעי, איין טאג מער, אקעי, אקעי, איך פארשטיי. די דריטע טאג, מ'איז אנטסאמען.
אדער עס איז געקומען פון די זעלבע קריגל אויל א גאנצע צייט? ניין, איך מיין עס האט געברענט די גאנצע צייט, מען האט דאך אריינגעגאסן די גאנצע זאך אויף איין מאל, מען האט עס גענוצט פאר די ערשטע טאג, קענסט דיך פארשטעלן די פערדע טאג האט מען געטראכט אקעי דעטס איט נאו, זיכער נישט גיין נאך לענגער, מען גייט שלאפן אינדערפרי, אוי טאך עס ברענט, פיפטע, זעקס, זיבטע, דעטס איט, ס'קען נישט זיין, און ס'ברענט און ס'ברענט, קענסט דיך פארשטעלן די שמחה וואס אידן האבן געשפירט

אריינגעמאכט איינעם שנעל געמאכט א לייזשער בזיק און שנעל צוריק געלאפן. יא, ס'האט גענומען א שיעור מסירות נפש. אונז אונז האבן נישט די נסיון. אונז האבן נישט די נסיונות היינט זיך מוסר נפש צו זיין פאר פאר פאר מאכן א מנורה, צו מאכן א סוכה, צו מאכן מצוות. אונז ברוך השם מען קען רואיגערהייט מאכן מצוות, מען קען מאכן רואיגערהייט מעשים טובים. אונזערע נסיון איז צו מאכן די מצוות מיט א געשמאק, צו מאכן די מצוה מיט א ברען, צו מאכן מיט די מצוה, צו ווייזן דעם אייבערשטן, איך וויל האבן די מצוה, איך קען שוין נישט ווארטן צו מאכן א מצוה, איך קען שוין נישט ווארטן צו דאווענען שחרית, איך קען שוין נישט ווארטן צו זאגן קריאת שמע על המיטה, איך קען שוין נישט ווארטן צו גיין מאכן א חסד פאר א צווייטן, די ברען, די ברען וואס אונז דארפן האבן פאר מצוה, ווייל אסאך מאל מען פארט, און מען גייט לערנען, מען גייט דאווענען, מען גייט מאכט דאס, מען איז א איד, ס'איז אביסל א אויטא פיילעט אזוי, יא? ווייל מען איז צוגעוואוינט ס'איז א גאנצע לעבן מען פארט מען מאכט, אונז זענען ערליכע אידן, אבער די ברען די ברען די ברען דאס פעלט, דאס איז אונזער ארבעט וואס אונז דארפן טון אויף דער וועלט, צו קומען צו די ברען, קומסט צו א שחרית, אה כ'קען קומען דאווענען א שחרית, אה כ'האב נאכאמאל אפארטוניטי צו רעדן, כ'לייג תפילין אזוי ווי די ערשטע טאג מען לייגט תפילין, אקעי כ'פריי מיך אז מארגן קען איך לייגן נאכאמאל תפילין, כ'פריי מיך כ'קען מאכן נאכאמאל א ברכה, כ'פריי מיך כ'מאך נאכאמאל א אשר יצר. כ'פריי מיך איך קען מאכן א חסד מיט א ברודער, איך קען רעדן שיין צו א צווייטן, סאו דאס איז דאך זאכן וואס א מענטש קען טון און וויל טון, דאס איז אונזער ארבעט. יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאפט געזונטערהייט, שטייטס אויף געזונטערהייט.